תניא, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, אמר רבי יהושע, רבי יהושע האט געזאגט, ד' דברים, פיר זאכן, העושה אותם, דער וואס מאכט איינס פון די פיר זאכן, פטור מדיני אדם, מדיני אדם קען איך אים נישט מחייב זיין, ווייל דאס איז נישט מער ווי גרמא בנזקין, וחייב בדיני שמים, בדיני שמים איז ער מחויב צו באצאלן דעם שאדן. אנדערע מיינען אז דאס וואס שטייט חייב בדיני שמים איז עס א ענין פון א מידת חסידות. דער מאירי זאגט אז די זאכן וואס שטייט חייב בדיני שמים ליגט אויף דעם מענטש א חיוב צו באצאלן, און אויב ער באצאלט עס נישט איז עס אין זיין האנט גזילה. און ער האט דעם זעלבן דין ווי ווי א גזלן, ער איז פסול לעדות, אזוי זאגט דא אויף דעם ארט מאירי, אז חייב בדיני שמים א חיוב צו באצאלן, נאר דער בית דין קען אים ניט מחייב זיין. ואלו הן, דאס זענען די פיר זאכן, הפורץ גדר בפני בהמת חברו. איינער האט אויפגעמאכט א טיר פון די שטאל פון זיין חבר און די בהמה איז אנטלאפן, האט ער גורם געווען א שאדן, דאס וואס די בהמה איז אנטלאפן איז ער חייב בדיני שמים, והכו, אדער והכופף קמתו של חברו בפני הדלקה, ער האט צוגעבויגן די תבואה פון זיין חבר נענטער צום פייער. ס'זאל זיך אנכאפן שנעלער, די גמרא וועט באלד מפרש זיין. די דריטע זאך איז, והשוכר עדי שקר להעיד, איינער דינגט פאלשע עדות צו זאגן עדות, איז אויך דער זעלבער דין, פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים. והיודע עדות לחבירו, איינער ווייסט צו זאגן עדות פאר זיין חבר, ואינו מעיד לו, ער זאגט נישט די עדות, איז ער אויך פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים. אמר מר, מיר האבן פריער געלערנט, הפורץ גדר בפני בהמת חברו. און די בהמה איז ארויסגעלאפן און ס'איז געווארן פארלוירן. פרעגט, זאגן מיר, פטור מדיני אדם, היכי דמי ווי רעדט זיך דא? אילימא, אז דו וועסט זאגן בכותל בריא, ס'איז געווען א שטארקע וואנט און ער האט אויפגעבראכן די וואנט, פאסט זיך נישט צו זאגן פטור מדיני אדם, ריכטיג, אויף די בהמה איז ער טאקע פטור מדיני אדם, פארוואס? ווייל לגבי די בהמה איז עס א גרמא בעלמא, אבער לגבי די וואנט איז דאך בדיני אדם נמי ניחייב, אויף די וואנט דארף ער זיין מחויב, פאסט זיך נישט צו זאגן פטור מדיני אדם, אלא מוז איך זאגן עס רעדט זיך בכותל רעוע, אזא וואנט, וואס די וואנט איז געווען שוואך, מען האט איר סיי ווי געדארפן איינווארפן, איז קיין חיוב אויף דער וואנט נישט פארהאנען. אמר מר, מיר האבן פריער געלערנט די צווייטע זאך, הכופף קמתו של חברו בפני הדליקה, ער האט דערנענטערט די תבואה פון זיין חבר צו דעם פייער, פרעגט די גמרא היכי דמי וויאזוי רעדט זיך דאס? אילימא, וועסטו וועלן זאגן דמטיא ליה, ער האט אזוי געמאכט, ער האט געמאכט דערגרייכן ברוח מצויה, אז א רוח מצויה וועט אנכאפן די תבואה, אויב אזוי בדיני אדם נמי ניחייב, ווייל ס'איז נישט קיין חילוק צו ער טוט דערנענטערן די פייער צו דער זאך, צו ער טוט דערנענטערן די זאך צו דעם פייער. אלא זאגט די גמרא, דמטיא ברוח שאינה מצויה. זאג, אויב ס'איז א רוח שאינה מצויה איז דאך דאס נישט אים איינגעפאלן אז ס'וועט קומען א רוח שאינה מצויה, דעריבער זאגן מיר פטור מדיני אדם אבער חייב בדיני שמים. ורב אשי אמר, און רב אשי זאגט, טמון אתמר, מ'מיינט ער האט צוגעדעקט די תבואה פון זיין חבר ווען ר'האט געזען דערלעבן א פייער. ער האט נישט געמאכט קיין פייער, ער האט נאר צוגעדעקט ראובן'ס א פייער וואס ראובן פאראנטווארטליך האט געקאנט מאכן שאדן שמעון'ס תבואה, איז געגאנגען לוי און האט עס צוגעדעקט משום דשויה טמון באש, מיט דעם וואס ער האט עס צוגעדעקט וועט דאך ראובן נישט דארפן אויף דעם באצאלן, האט ער דאך געמאכט שאדן דעם ניזק. זאגן מיר פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים. אמר מר, מיר האבן פריער געלערנט, השוכר עדי שקר, ווען ער האט געדונגען עדי שקר איז פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים. פרעגט די גמרא, היכי דמי, ווי רעדט זיך דא? אילימא, וועסטו וועלן זאגן לנפשיה, ער האט געוואלט מוציא זיין געלט פון זיין חבר, האט ער געדונגען פאלשע עדות? אויב אזוי, ממונא בעי שלומי, דעמאלט דארף ער באצאלן געלט, ובדיני אדם נמי ניחייב, דעמאלט איז ער מחויב בדיני אדם אויכעט, ר'האט דאך פרעמדע געלט, אויב ר'האט גענומען עדות מוציא זיין געלט פון איינעם וואס ער איז יענער איז אים נישט שולדיג, דארף ער דאך באצאלן, אלא זאגט די גמרא מ'מיינט לחבריה. ער האט געדינגען עדות אז מען זאל מוציא זיין געלט פון ראובן און עס געבן שמעונ'ען, די פערדע זאך איז געווען ויודע עדות לחבירו, דער וואס ווייסט א עדות צו זיין חבר, ואינו מעיד לו און ער זאגט נישט עדות. פרעגט די גמרא במאי עסקינן ביי וואס רעדט זיך דא? אילימא אז דו וועסט זאגן בבי תרי צוויי עדות ווייסן זאגן עדות און זיי זאגן נישט עדות, פשיטא איז א זיכערע זאך אז ביסט חייב בדיני שמים, דאורייתא היא ווייל דא שטייט דאך אין די תורה אז סליגט א חיוב צו זאגן עדות, שטייט אם לא יגיד אויב ער זאגט נישט עדות ונשא עוונו, אלא מ'מיינט בחד. איי דארט שטייט דאך אין פסוק אם לא יגיד שטייט דאך א לשון יחיד, נאר אומעדום כאטש עס שטייט א לשון יחיד דאס רעדט זיך ביי צוויי עדות אז דעמאלט ווען זיי קענען מחייב זיין ממון, און אויכעט אומעדום וואו שטייט אין די תורה עד מיינט מען נישט א עדות נאר מען מיינט די פאר עדות ביז וואנען דער פוסק, ווען דער פוסק וויל זאגן איין עדות זאגט ער עד אחד, וואס זשע איז אז ס'איז דא איין עדות, ער איז אים מחייב פאר שבועה, און בדיני אדם קען איך נישט, איז ער דאך זיכער נישט מחויב, אפילו צוויי זענען אויך נישט מחויב בדיני אדם פאר דעם וואס זיי זאגן נישט עדות, אבער בדיני שמים איז איינער אויך מחוייב ער זאל געווען זאגן עדות, קען זיין יענער וואלט נישט געשוואוירן פאלש, ער וואלט באצאלט. פרעגט די גמרא ותו דו רעכנסט אויס פיר זאכן, מער איז נישט דא קיין זאכן וואס מ'איז מחוייב בדיני שמים? והאיכא, ס'איז דא נאך זאכן, סימן העושה בסם בשליח. חבירו נשבר, דאס איז א סימן פון אזעלכע בריית'עס וואס אין די אלע בריית'עס איז דא אזעלכע הלכות וואס איז פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים. די ערשטע זאך העושה העושה מלאכה במי חטאת, איינער האט געמאכט א מלאכה במי חטאת, לאו דווקא ער האט געמאכט די מלאכה אין די מי חטאת אליין, אפילו שקל כנגדם זאגט דער רש"י, ער האט געוויסט אז אין דער כלי איז דא מי חטאת וואס עס וועגט אזוי פיל, האט ער ארויף געלייגט אויף דער וואג אויף דער אנדערע זייט צו וויסן די וואג, אדער ובפרת חטאת, ביי די פרה אדומה איז דאך אויך דער זעלבער דין אז מיט מלאכה ווערט עס גע'פסל'ט. פטור מדיני אדם, מדיני אדם איז ער פטור, ווייל ס'היזק שאינו ניכר, ס'איז נישט קאנטיג ער האט געמאכט א שאדן, וחייב בדיני שמים, איז דאך פארוואס זשע טוט ער דאס נישט אויך דערמאנען, והאיכא ס'איז דא נאך א זאך, הנותן סם המוות בפני בהמת חברו, איינער לייגט סם המוות פאר דער בהמה פון זיין חבר, און די בהמה האט עס אויפגעגעסן, עס האט איר פארשאדט, פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים, ווי די גמרא האט דארט געזאגט די סברא אז ס'איז נישט מער ווי גרמא, ווייל די בהמה האט אויף זיך אליין געברענגט די מזיק. והאיכא א דריטע זאך איז דא, השולח את הבערה, איינער שיקט פייער, ביד חרש שוטה וקטן, דורך א חרש שוטה וקטן, און די חרש שוטה וקטן האט עפעס אנגעצינדן, פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים, והאיכא, און עס איז פארהאנען נאך א זאך, המבעית את חברו, איינער האט איבערגעשראקן זיין חבר, ער האט נישט געטון קיין מעשה אין זיין גוף, פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים, פארוואס לערנט ער דאס נישט? והאיכא נאך איז פארהאנען נשברה כדו ברשות הרבים, זיין כד איז געווארן צעבראכן אין רשות הרבים, בשעת דער כד איז געווארן צעבראכן, בשעת נפילה האט ער יענעם מזיק געווען, ולא סילקו, דאס איז א נייער מזיק, אזוי לערנט זיך איין די גמרא, אז דא רעדט זיך ביי דעם היזק פון שעת נפילה, נשברה כדו, און בשעת'ן צוברעכן איז אראפגעפאלן א שטיקל אויף זיין חבר. אדער ולא סילקו, לאחר נאכדעם וואס ס'האט זיך צעבראכן און האט נישט צוגענומען די שערבלאך, צו נפלה גמלו און בשעת מעשה האט עס מזיק געווען, אדער ולא העמידו, ר' מאיר מחייב בהזיקו, אויב דער שאדן איז געווען בשעת נפילה איז ר' מאיר מחייב ווייל נתקל פושע, דאס וואס איינער גייט און ער פאלט. רופט ער זיך אן פושע, ווייל א מענטש דארף אזוי גוט אויפפאסן ער זאל נישט פאלן, און די גמרא זאגט דאך דארט נאר ביי נפלה גמלו וואס פאסט זיך דארט נתקל פושע, אז ער איז געפאלן און דורך אים איז געפאלן די גמל, און יעצט ולא סילקו ולא העמידו איז ער מחייב, ווייל ס'איז מפקיר נזקיו לאחר נפילת פשיעה. וחכמים אומרים די חכמים זאגן, פטור מדיני אדם בדיני אדם וחייב בדיני שמים, ווייל זיי לערנען אז נתקל לאו פושע איז ער פטור בדיני יהודה, ס'איז נישט מער א ווי גרמא איז ער חייב בדיני שמים. איז דאך די שאלה פארוואס טוט ער נישט אויסרעכענען דיע זאכן? ענטפערט די גמרא, אין יא, מיהא איכא טובא, ס'איז דא אסאך זאכן וואס פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים, והני איצטריכא ליה די זאכן, די פיהר זאכן מוז ער מיר דא דערמאנען, ווייל מהו דתימא איך קען מיינען. בדיני שמים נמי לא ליחייב, אז ביי די זאכן איז ער בדיני שמים אויך נישט מחויב, קמשמע לן דארף מען מיר דערציילן אז מען איז מחויב בדיני שמים. די ערשטע זאך, הפורץ גדר בפני בהמת חברו, מהו דתימא איך וואלט געוואלט מיינען, מיר האבן דאך אריינגעלערנט אז עס רעדט זיך בכותל רעוע, כיוון דלמסתריה קאי, ס'וואלט דאך סיי ווי איינגעפאלן די וואנט, ס'רעדט זיך אזא איין וואנט וואס ס'וואלט איינגעפאלן, מה עביד, וואס האט ער געטון, וואלט איך געוואלט מיינען בדיני שמים נמי לא ליחייב, אך איז בדיני שמים אויך נישט מחויב, קמשמע לן, דערציילט ער מיר אז אין דעם פאל, הפורץ גדר בפני בהמת חברו, איז ער בדיני שמים איז ער יא מחויב. די צווייטע זאך, הכופף קמתו, ער בייגט איין די תבואה של חברו נמי, מהו דתימא איך וואלט געוואלט מיינען לימא ער וועט זאגן, מי הוה ידענא דאתיא רוח שאינה מצויה, איך האב זיך נאר געשפילט, איך האב געטראכט ס'עט קומען א רוח שאינה מצויה, דעריבער וואלט איך געוואלט מיינען ובדיני שמים נמי לא ליחייב, אז בדיני שמים איז ער אויך נישט מחויב, קמשמע לן דארף ער מיר דערציילן אז מ'איז מחויב בדיני שמים, ולרב אשי דאמר נמי רב אשי וואס ער זאגט טמון איתמר אז ס'רעדט זיך, ער האט עס געמאכט טמון, ער האט געמאכט שאדן דעם ניזק מיט דעם וואס ער האט עס געמאכט טמון, מהו דתימא איך וואלט געוואלט מיינען אנא כיסויי כסיתיה ניהלך איך האב עס צוגעדעקט. איך, מיין כוונה מיט דעם צודעקן איז געוועזן אז די פייער זאל זיך אין דעם ניט שנעל אנכאפן. ובדיני שמים נמי לא ליחייב, בדיני שמים זאל ער נישט זיין מחוייב, קמשמע לן. זאגט אויף דעם תוספות, גיט א קוק דעם תוספות כסויי.

ויוכל להציל ב ב בעל הבית בתוך כך, אפילו דאס איז געווען זיין כוונה, מכל מקום בדיני שמים חייב, איי ער וויל דאך יענעם ראטעווען, נאר דו דארפסט יענעם טון א טובה, אבער אויך באווארענען אז יענער זאל נישט האבן קיין רעה, יא, אפילו אויף א אמת האט עס געוואלט. דאיבעי ליה לאיזדהורי ואסוקי אדעתיה שלא יבוא לו הפסד בכך, הייסט עס פון דער גמרא, איינער וויל טוהן דעם צווייטן א טובה און ס'איז ארויסגעקומען א רעה, אויב ער האט עס נישט געבעטן איז ער חייב בדיני שמים. והשוכר עדי שקר נמי, מהו דתימא כ'וואלט געוואלט מיינען לימא, דער וואס האט זיי געדינגען געקאנט זאגן דברי הרב ודברי התלמוד דברי מי שמע, וואס הייסט עס אז דער אייבישטער זאגט דאך מען זאל נישט זאגן פאלש עדות, און איך האב געזאגט איז דא אין דעם צוויי טייטשן, אנדערע טייטשן, איך האב זיי געדינגען, איך בין איך האב געמיינט זיי וועלן מיר נישט פאלגן, ווייל דברי הרב ודברי התלמוד דברי מי שמע. דעריבער וואלט איך געוואלט מיינען, ובדיני שמים נמי לא ליחייב קא משמע לן איז מחוייב והיודע עדות לחברו ואינו מעיד לו נמי מהו דתימא כ'וואלט געוואלט מיינען ער זאגט מיין כוונה איז געווען א גוטע דעריבער האב איך נישט געוואלט עדות זאגן ווייל איך האב מורא געהאט אז דער מענטש וועט פאלש שווערן מי יימר ווער זאגט דכי הוה מסהדינא ליה כ'וואלט געווען זאגן עדות הוה מודה וואלט ער מודה געווען. דילמא, הוה משתבע לשקרא, אפשר וואלט ער געשוואוירן פאלש, און דעריבער האב איך נישט געוואלט עדות זאגן, כ'האב נישט געוואלט ברענגען א איד צו די עבירה פון פאלש שווערן, ס'איז אזוי הארב די עבירה, דעריבער וואלט איך געוואלט מיינען, ובדיני שמים נמי לא ליחייב. קא משמע לן, לאזט ער מיר הערן, אז ער איז חייב בדיני שמים, איז די פיר זאכן איז דא א חידוש, כ'וואלט נישט געוויסט חייב בדיני שמים, דארף ער לערנען, אבער די אנדערע זאכן וואס איך ווייס ס'איז מיר א דבר פשוט חייב בדיני שמים, די רעכנט ער מיר דא נישט אויס. רש"י. אין דער משנה האט מען געלערנט נפרצה בלילה, ער האט פארמאכט כראוי און ס'איז געווארן אויפגעבראכן ביינאכט,

דעמאלט איז ער פטור. פרעגט די גמרא, אבל לא חתרה, וויאזשע וועט אויסקומען אז די בהמה האט נישט אונטערגעגראבן, נאר ער האט פארמאכט דלת שיכולה לעמוד ברוח מצויה, דערווייל איז געשען עפעס א סייטיגע זאך און ס'איז איינגעפאלן די וואנט, מאי, ווי איז דער דין חייב, איז ער חייב? היכי דמי, וויאזוי רעדט זיך דאס? אילימא וועסטו וועלן זאגן בכותל בריא אז ס'איז געווען א שטארקע וואנט, כי לא חתרה אמאי חייב, אפילו לא חתרה, די בהמה האט נישט אונטערגעגראבן נאר די וואנט איז איינגעפאלן, אבער אז ס'איז געווען א שטארקע וואנט פארוואס זאל ער זיין חייב? מאי הוה ליה למעבד, די בה די וואנט איז איינגעפאלן אז ס'איז געווען א שטורעם ווינט, נישט קיין פאראויסגעזעענע, אבער ער איז דאך נישט שולדיג, וואס קען ער טון? אלא וועסטו וועלן זאגן עס רעדט זיך בכותל רעוע אז ס'איז געווען א שוואכע וואנט, דעריבער זאגן מיר אז אויב די וואנט איז איינגעפאלן איז ער חייב, ווייל ער האט געדארפן וויסן די וואנט קען איינפאלן, אבער חתרה איז פטור, אויב אזוי כי חתרה אמאי פטור, ווען עס האט אפילו אינטערגעגראבן פארוואס זאל זיין פטור? תחלתו בפשיעה, דער אנפאנג איז ער געווען א פושע, ער האט געדארפן טראכטן אז די וואנט איז א שוואכע זי קען איינפאלן, וסופו באונס הוא, דער סוף איז געווען באונס וואס די וואנט איז נישט איינגעפאלן נאר חתרה. הניחא, דאס וועט זיין גוט למאן דאמר דער וועלכער לערנט תחילתו בפשיעה וסופו באונס פטור וועט זיין גוט, אז אויב ס'איז געווען א שוואכע וואנט איז נפלה כאטש ס'איז א תחילתו בפשיעה לגבי נפילה אבער ווייל עס איז דאך סופו באונס לגבי דעם אונטערגראבן דעריבער איז ער פטור, אלא למאן דאמר דער וועלכער לערנט תחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב, מאי איכא למימר, וויאזוי קען איך אזוי לערנען פשט אז חתרה איז ער פטור, פארוואס זאל א חתרה זיין פטור, ס'איז דאך תחילתו בפשיעה ווייל ס'איז א שוואכע וואנט עס קען איינפאלן, אלא זאגט די גמרא מתניתין די משנה רעדט זיך בכותל בריא א שטארקע וואנט, ואפילו לא חתרה, אפילו די בהמה האט נישט אונטערגעגראבן, נאר די וואנט איז איינגעפאלן, איז אויכעט דער דין אז אויב נפרצה בלילה איז ער פטור. וכי איתמר דרבה, ווען איז געווארן געלערנט רבה'ס דין? אסיפא איתמר, אויף דער סיפא, אויף דעם דין וואס שטייט אין דער סיפא חייב,

אמר רבה, האט רבה געזאגט, ואפילו חתרה, אפילו עס איז געווען א כותל בריא און זי האט אונטערגעגראבן, דאך אויב הניחה בחמה איז ער חייב, לא מיבעיא דאס איז א זיכערע זאך היכא דלא חתרה, נאר וואס דען, ס'איז געווען א שוואכע וואנט, דעמאלט איז א זיכערע זאך. דכולה בפשיעה היא, פון אנפאנג ביז די ענדע איז א פשיעה, פארוואס איז ביי די ענדע א פשיעה דחתרה וועלן מיר באלד זען, אלא אפילו חתרה נמי, מהו דתימא וואלט איך געוואלט מיינען, הוה לה תחילתו בפשיעה, ס'איז א פשיעה לגבי עפענען די טיהר, וסופו באונס, ווייל ס'האט געטוהן א זאך חתרה.

אלע תחבולות וואס זי קען מאכן, עבדא וועט זי טאן דנפקא, דעמאלט איז די שמירה פאר איר נישט קיין שמירה, ממילא אפילו חתירה קען זי מאכן, דעריבער זאגן מיר אז דער סוף איז אויכעט פשיעה. רשי. אין דער משנה האבן מיר געלערנט הוציאוה ליסטים, אז די ליסטים האבן ארויסגעטראגן די בהמה, און די בהמה האט מזיק געווען ליסטים חייבים, זענען די ליסטים מחויב אויף דעם שאדן וואס די בהמה מאכט. פרעגט די גמרא, פשיטא, די זאך איז מיר א זיכערע די דעם דין ווייס איך אליין, כיון דאפקוה אז די ליסטים האבן דאס ארויסגענומען, קיימא לה ברשותייהו לכל מילי, שטייט עס אין זייער רשות לגבי יעדע זאך, אפילו לגבי נישט בלויז זענען מחויב פאר דער בהמה, זענען אויך מחויב אין דעם נזק וואס די בהמה מאכט. זאגט די גמרא לא צריכא דא רעדט זיך, אז נישט זיי האבן ארויסגעצויגן אנגענומען מיט א האנט די בהמה און ארויסגענומען דקמו לה באפה, זיי האבן זיך אוועקגעשטעלט אז די בהמה זאל אין ערגעץ נישט גיין נאר זי זאל ארויסגיין. כי הא דאמר רבה אמר רב מתנה אמר, רב, רבה האט געזאגט אין נאמען פון רב מתנה'ן אין נאמען פון רב'ן, המעמיד בהמת חברו על קמת חברו, דער וועלכער שטעלט אוועק די בהמה פון זיין חבר, ראובן שטעלט אוועק שמעון'ס בהמה ביי דער תבואה פון לוי, חייב, איז דער ראובן חייב. איז דאך שווער מעמיד פשיטא אז ער נעמט אן די בהמה און ער פירט עס לקמת חברו, איז מיר א פשיטא ער איז חייב, ער האט דאך געטון, ס'איז דאך ממש אזוי ווי ער מאכט עס בידיים, נו לא צריכא, ווען דארפן מיר דערציילן חייב דקם לה באפה, ער האט זיך אזוי אויף צו זאגן אוועקגעשטעלט, און די בהמה זאל ערגעץ נישט גיין נאר לקמת חבירו, דאס דעמאלט איז אויך דער אדם חייב כאטש ער האט נישט אנגענומען די בהמה אהינגעפירט. אמר ליה אביי לרב יוסף, האט אביי געזאגט צו רב יוסף, רב יוסף איז דאך געווען קראנק און האט פארגעסן די לערנען, אביי זיין תלמיד האט אים אסאך מאל דערמאנט וואס ער האט פריער געזאגט, האט אים אביי געזאגט, הכישה אמרת לן, ביי דעם דין פון א מעמיד האסטו געזאגט אז עס רעדט זיך הכישה, עפעס א מעשה האט ער געטאן, קיין משיכה אז ער זאל שלעפן די בהמה האט ער נישט געטאן, נאר הכישה, ער האט איר געגעבן א קלאפ מיט א שטעקן, און לגבי די דינים פון קניונים הייסט דאס אויכעט א משיכה. ולסטים נמי, דאס וואס שטייט אין דער משנה לסטים נמי, דו פרעגסט מיר פשיטא, וועל איך אויך זאגן דער חידוש איז, דהכישוה, זיי האבן געגעבן א קלאפ מיטן שטעקן, דערציילט מיר דאס די משנה, אפילו זיי האבן נישט געמאכט קיין משיכה, נאר א קלאפ מיטן שטעקן, אז דאס איז אויך א קנין, און אזוי ווי שטענדיג ביי קנינים איז דאס א קנין, ווערן די גזלנים שוין אויף דער זאך ביי א בעלים לגבי דעם אז זאלן זיין מחויב צו היטן. אין דער משנה האבן מיר געלערנט, מסרה לרועה האט איבערגעגעבן די בהמה צום פאסטוך, נכנס רועה תחתיו אמרי, איך וויל דיר פרעגן, תחתיו דמאן, אויף וועמענס ארט איז דער רועה? אילימא אז איך וועל זאגן, תּחתּיו דבעל בהמה, דאָס הייסט, אַז דער בעל-בית פֿון דער בהמה גיט עס איבער צו דעם רועה, ווערט דער רועה מחויבֿ אַזוי די אַלע זאַכן וואָס דער בעל-בית איז מחויבֿ. תּנינא חדא זימנה, מיר האָבן שוין איינמאָל געלערנט. מסרו, ער האט עס איבער געגעבן לשומר חינם ולשואל, לנושא שכר, נושא שכר ווערט אנגערופן א שומר שכר ער נעמט שכר פאר דעם היטן והשוכר און דער וואס טוט רענטן די זאך, כולם נכנסו תחת הבעלים האמיר דאך שוין געלערנט. אז די אלע גייען אריין תחת הבעלים, וואזשע דארפען מיר דאס לערנען נאכאמאל? וואזשע דארפען מיר דא זאגען נאכאמאל? אלא זאגט די גמרא, ביי אונז מיינט מען תחתיו דשומר, דאס וואס שטייט מסרה לרועה מיינט מען נישט די בעל בית האט עס איבער געגעבען צום רועה, נאר די בעל בית האט עס געהאט איבער געגעבען צום שומר, און דער שומר גיט עס איבער צו דעם רועה. זאגט די גמרא ושומר קמא איפטר ליה לגמרי, און דער ערשטער שומר איז אינגאנצן פטור, דאס הייסט אז עפעס געשעהט האט מען צו טון מיט דעם צווייטן, לימא וויל מען זאגן. תיהוי תיובתא דרבא וועט זיין פון דא א קשיא אויף רבא, ווייל איך מוז דאך טייטשן די משנה תחתיו דשומר, ווייל אז נישט נאכאמאל שווער פשיטא, עט זיין א קשיא אויף רבא, דאמר רבא רבא האט געזאגט שומר שמסר לשומר חייב, ראובן האט איבער געגעבן די זאך זיין זאך צו שמעון און ער זאל עס היטן, איז געגאנגען שמעון און האט עס איבער געגעבן לוי'ען. איז נאכער איז געשעהן א אונס ביי לוי'ען, איז אויב דער אונס זאל געווען געשעהן ביי שמעונ'ען וואלט ער געווען פטור, און אויב ס'איז געשעהן ביי לוי'ען חייב, חייב גייט שטענדיג ארויף אויף דעם ערשטן שומר, איז ער חייב, פארוואס? ער קען זאגן איך לוי'ען. ווען עס געשעהט א אונס דארף דאך שווערן דער בעל הבית אז ס'איז געשעהן א אונס, איך האב נישט מיט אים קיין ביזנעס, איך גלייב אים נישט אפילו מיט קיין שבועה, איך בין נישט מחויב צו גלייבן יעדערן מיט א שבועה, דער וועלכע איך טוה מיט אים ביזנעס און איך האב א תביעה, דעם ערשטן שומר דעם שמעונ'ען. קען איך, אים גלייב איך, און ער איז מיר נישט באגלייבט בשבועה. און ביי אונז אין די משנה זעהן מיר דאך אז ווער גייט אריין אויף דעם ארט? דער רועה, דער צווייטער שומר און דער ערשטער שומר איז פטור, איז דאך א קשיא אויף רבא. זאגט די גמרא אמר לך רבא, רבא וועט דיר ענטפערן, מאי מסרה לרועה, וואס שטייט מען האט איבער געגעבן לרועה, מיינט מען לברזיליה, דער ערשטער שומר איז אויך געווען א פאסטוך, און ער האט עס איבער געגעבן צו זיין אזעלכע געהילף פאסטוך, זיין תלמיד דאורחיה דרועה למימסר לברזיליה, ממילא ווען די בעלי בתים האבן דאס געגעבן צו דעם ערשטן, האבן זיי געוויסט אז ער וועט עס איבער געבן צו זיין תלמיד, הייסט דאס נישט אז ער האט עס איבער געגעבן שלא ברשות, אין אזא איין פאל האלט אויכעט רבא אז שומר שמסר לשומר איז דער ערשטער שומר פטור. איכא דאמרי, אנדערע זאגן כ'וועל גאר א ראיה ברענגען צו רבא מדקתני ווייל עס שטייט דא מסרה לרועה ולא קתני און דא ווערט נישט דערמאנט מסרה לאחר, אויב א וויל מען דערציילן דעם דין

אז ווער עס אז דער ערשטער איז פטור, אבל לאחר, אויב דער ערשטער שומר גיט עס איבער סתם צו א צווייטן מענטש, לא גייט נישט אריין דער צווייטער שומר תחתיו, נאר ווער איז מחוייב? דער ערשטער שומר, לימא מסייע ליה לרבא, ווילן מיר זאגן עס וועט זיין א ראיה צו רבא, דאמר רבא שומר שמסר לשומר לערנט רבא חייב אז אויב ס'איז געשען א אונס ביי דעם צווייטן שומר, די זעלבע זאך זאל געשען ביי דעם ערשטן שומר, וואלט ער געווען פטור, דאך זאגן מיר חייב, און די משנה ווייזט דאך אויך אזוי אויס, אז דער גאנצער טעם פארוואס דער ערשטער איז פטור, ווייל ברזיליה, אבער ביי אנדערע דער ערשטער חייב. זאגט די גמרא אמרי דאס זאגן ס'איז נישט קיין ראיה צו רבא'ן לא ס'איז נישט אזוי דילמא אורחא דמילתא קתני דעריבער שטייט מען דא לרועה ווייל דער סדר איז אזוי והוא הדין און דער זעלבער דין איז לאחר אז מען גיט איבער צו א אנדער מענטש זאג איך אויך אז ווער גייט אריין תחתיו דער אנדערע שומר אבער דער ערשטער שומר שמסר לשומר איז פטור קיין ראיה צו רבא'ן פון דא איז נישט פארהאנען. רש"י, אויבן די ערשטע שורה פון עמוד, כיון דאפקוה, אויב דער גזלן האט עס ארויסגענומען איכא משיכה, איז דא א משיכה ושינוי רשות, ס'קומט אריין אין דעם רשות פון דעם גזלן אז זאל זיין מחויב בנזקיה, דהוה קנויה לכל מילי, וואס איז קונה צו יעדן זאך, ענטפערט די גמרא, ס'איז נישט קיין פשיטא, ווייל דא רעדט זיך דקמו לה באפה שלא משכוה, זאגט מען מ'האט נישט געמאכט קיין משיכה, אלא עמדו בפניה, מ'איז געשטאנען פאר דער בהמה לכל צד, צו יעדער זייט, שלא תלך אנה ואנה, זאל נישט גיין אין קיין שום זייט, אלא לקמה, נאר צו דער תבואה, לאכול צו עסן, עס זעהט אויס אז דאס גייט ארויף דער דקמו לה באפה, גייט ארויף אויף דעם דקמו לה באפה וואס ווערט דערמאנט ביי מעמיד, אויב אזוי דארף דאס שטיין נאך מעמיד, דער דיבור המתחיל דקמו לה דארף שטיין נאך דעם אנדערן דיבור המתחיל. מעמיד, משמע, מעמיד ווייזט אויס שאוחזה בידו, ער האלט איר אין זיין האנט, ומוליכה לקמה, און ער פירט די בהמה צו די תבואה, פרעגן מיר אויף דעם די קשיא, פשיטא, איז דאך א זיכערע זאך אז ער איז חייב אלעס וואס איז דא חייב, זאגט תוספות מטעם שן ורגל, כאטש עס שטייט אין פסוק ושילח את בעירו, נאר ווייל ער מאכט דעם שאדן ווערט עס גערעכנט ווי זיין בהמה, אזוי ווי מדליק פשתנו של חברו בנרו של חברו. הכישה במקל אמרת לן בההיא דמעמיד, דו רב יוסף האסט אונז געזאגט הכישה במקל, און משום הכי מחייב דעריבער איז חייב, וליסטים נמי דהכישוה במקל, זיי האבן געגעבן א קלאפ מיטן שטעקן. ואשמועינן מתניתין, די משנה דערציילט אונז דהכישה במקל אז מען גיט א קלאפ מיטן שטעקן, זו היא משיכה, דאס איז משיכה.

דיר טו איך גלייבן מיט א שבועה איהו לא מהימן לי בשבועה שנאנסה פרק המפקיד. שותפים, איינער האט געליגן אין צווייטן געלט, קאן ער נישט טענה'ן איך גלייב דיר נישט מיט א שבועה, דו האסט דאך מיט מיר געהאט צו טאן, האט אים געגעבן צו באהאלטן צו האט אים געמאכט מיט אים שותפות, אבער א פרעמדן מענטש, דו גיבסט עס איבער צו א פרעמדן מענטש, דעם מענטש גלייב איך נישט מיט קיין שבועה. לברזיליה מיינט מען לתלמידו דער רועה איז א תלמיד פון דעם שומר, דער שומר טוט נישט אליין פאשען נאר גיט עס איבער צו דעם ברזיליה.